אה, אונטער א ווארט ר' פנחס'ל קאריצער זאגט די וואך. נישט א דער רב, נישט די ערשטע זאך דאך. די ערשטע זאך האט מען געשמועסט דאך די להדליק נר די מוח אונז אין דער אמונה. זאגט ער אזוי ר' פנחס'ל קאריצער פרעגט דער אור החיים הקדוש זאגט ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם זאגט דער זאגט דער אור החיים הקדוש האט צוויי יאר געחלומט. אור החיים הקדוש זאגט אז ער האט צוויי יאר געחלומט און האט פארגעסן דעם חלום. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, האט צוויי יאר געהאלטן אין איין חלומ'ן, און ס'איז געקומען די מינוט, נאך שנתיים ימים, האט ער עס נישט פארגעסן. פרעגן אלע די קשיא, וואס האט ער געדארפט חלומ'ן? אז ער האט געהאלטן אין איין פארגעסן, וואס האט ער געדארפט חלומ'ן? וואס האט ער געחלומ'ט אז ער האט פארגעסן? זאגט ר' פנחס'ל קאריצער אזוי, עס שטייט אין פרשת מקץ אות ע"א, זאגט ר' פנחס'ל קאריצער, על פי מעשה שהיה האט דער בעל שם הקדוש אמאל געפארן מיטן תלמיד ר' מענדל באר, דער מגיד ר' מענדל באר, איז ער געפארן אמאל און ר' מענדל איז געווען מורא'דיג דורשטיג, ער איז געווען מורא'דיג דורשטיג נישט געהאט קיין וואסער, און אונטערוועגנס איז נישטא וואו צו נעמען וואסער, ר' מענדל האט נישט געקענט, ער זאגט פארן בעל שם הקדוש ער איז מורא'דיג דורשטיג, דער בעל שם הקדוש זאגט פאר ר' מענדל, אם יהיה לך בטחון אמיתי בהשם יתברך, יזמין לך השם מים. דו וועסט האבן ריכטיגע בטחון אין אייבישטער, וועט דער אייבישטער דיר שיק שיקן וואסער. און ר' מענדל האט זיך מחזק געווען מיט זיין בטחון, שרייבט ר' פנחס'ל קאריצער, ונזדמן לפניהם ערל אחד, עפעס א גוי, וישאלם הערל, דער ערל האט זיי געפרעגט, ראיתם כאן ביער סוסים? ענק האבן אפשר געזען דא פערד אין וואלד, ווייל ער זוכט שוין דא דריי טעג די פערד זיינע, דריי טעג זוכט ער די פערד, האט דער בעל שם אים געפרעגט אפשר האסטו אביסל וואסער, האט ער געזאגט יא, און האט געגעבן צו טרינקען וואסער, און ר' מענדל האט געטרינקען די וואסער, האט ער געפרעגט שפעטער, האט געטרינקען האט זיך מחיה געווען. האט ער געפרעגט שפעטער דעם בעל שם הקדוש, אז איך פארשטיי אז דער וואס אז דער ערל דרייט זיך דא ארום נאר וועגן מיר, פארוואס ווייל איך זאל האבן וואסער, איז פארוואס האט דער רבונו של עולם מסבב געווען ער זאל שוין דריי טעג זוכן די פערד, פארוואס דריי טעג זוכט ער די פערד? זאגט ער דער בעל שם הקדוש האט אים געענטפערט אז אזוי האט דער רבונו של עולם באשאפן די בריאה אז ער גרייט צו פאר מענטשן פריער די ישועה אז טאמער ער וועט בוטח זיין זאל זיין גרייט גלייך גרייט די ישועה ער דרייט זיך שוין דריי טעג דא זוכן די פערד ווייל טאמער דו וועסט בוטח זיין ביים אייבערשטן וועסטו האבן גלייך וואסער טייטש ר' פנחס'ל קאריצער אז דאס איז די טייטש ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם ער זאגט אזוי די גודל כח הביטחון שה' יתברך מזמין למלא משאלות האדם קודם שיהיה לו הביטחון כדי שמיד בבטחו בו תבוא הישועה לידו. ווייל דאס איז דאך געווען די מעשה דא ביי ר' מענדל בער. ער האט אים באוויזן, דו האסט בוטח געווען און דער ערל דרייט זיך שוין דריי טעג פריערט, ער דרייט זיך שוין דריי טעג פריערט דא זוכן די פערד. ווייל אזוי האט דער רבונו של עולם אריינגעלייגט אין בריאה גדול כח הביטחון שה' יתברך מזמין למלא משאלות האדם קודם שיהיה לו הביטחון כדי שיהא מיד בבטחו בו תבוא הישועה לידו איז שוין גוט דאס איז פשט אין אור החיים אז ער האט יוסף הצדיק האבן נישט קיין השגות אבער ס'איז דאך געווען עפעס א חטא ער האט בוטח געווען אין שר המשקים נישט געטארט בוטח זיין יא און איז נענש געווארן אבער דער רבונו של עולם האט אים צוגעגרייט גלייך די ישועה וואס טייטש אז אינעם רגע וואס דו וועסט טאקע מתחזק זיין אין בטחון איז ווערט עס נתגלה ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם צוויי יאר האט ער געהאלטן אין איין חלומ'ען האט נאך פארגעסן אינעם רגע וואס ס'וועט זיין אויפן גרעסטן בטחון דעמאלטס געהערט די אחדות איז וואס מיר דארפן נאר אונזער בטחון על ידי כהניך הקדושים ווי זאגט דער זרע קודש כהן איז גימטריא פֿינף און זיבעציק בטחון גימטריא פֿינף און זיבעציק על ידי כהניך הקדושים דורך די בטחון געקומען די ישועה בטחון בטחון פארשטייט זיך כל חד לפום כל חד לפום דרגא דיליה אבער דער זאגט דער איזשביצער די וואך ער זאגט אפרים האט געגעבן א נאמען אפרים כי הפרני אלקים בארץ עניי זאגט דער איזשביצער אז ער האט געדאנקט ווייל ער האט פארשטאנען אז כי הפרני אלקים בזכות וואס בין איך געווארן הפרני נאר ווייל איך בין אריבערגעגאנגען דעם עניי איז האט ער געדאנקט יעצט אויף דעם עניי אויכעט, ווייל ער האט געזען אזוי דער אייבערשטער פירט א וועלט, כי הפרני אלוקים, דער הפרני איז געקומען זאגט דער מי השילוח, נאר בארץ עניי, נאר ווייל ער איז אריבער געגאנגען די שוועריגקייט, און ממילא האט ער געדאנקט יעצט אויף דעם עניי אויכעט, דעם עניי אויכעט. יא, דאס אביסעלע אריינלייגן אין קאפ, מען זאגט נאך א א ס'שטייט ווערט דאך געברענגט א גראגער פורים און א דריידעלע חנוכה פארוואס?

זאגט דער אור החיים הקדוש אז די ווערטער כי אם זכרתני והזכרתני איז די טייטש אז דו פארלאזט זיך אויף אים, דא איז געווען די פגם, מ'האבן נישט קיין השגות אין יוסף הצדיק, אבער די לימוד פאר אונז, דו דארפסט מאכן השתדלות אבער דו טארסט זיך אויף דעם נישט פארלאזן, פארלאזן גארנישט נישט, געמאכט השתדלות, יעצט זיי רואיג, יעצט זיי פרייליך, זיי בוטח.

אבער יעצט א קינד, מפני אבשלום בנו, האט זיכער רחמנות אויף אים וועגן דעם איז געווען מזמור. וועגן דעם איז געווען מזמור. פרעגט מען, אלץ פיין, אבער איר קוקט אריין אין גאנצן מזמור, ער זאגט נישט איין דאנק. ס'איז אלץ נאר ער וויינט, ה' מה רבו צרי, רבים קמים עלי, רבים אומרים לנפשי, נאר ער וויינט. וואס הייסט מזמור? די גמרא זאגט דאך אז ס'שטייט מזמור און נישט קינה, ווייל ער האט זיכער רחמנות אויף אים. נו, לאמיר הערן עפעס א דאנק. גארנישט. זאגט ער אזוי א מענטש געפינט זיך אמאל אין א קלעם ער איז אזוי פארקלעמט ער קען אפילו נישט דאווענען זאל אפגעהיטן ווערן א מענטש דארף אמאל אזא ישועה ער איז אזוי פארקלעמט ער קען אפילו נישט דאווענען זאגט ער וואס איז די עצה טרעף אין דעם קלעם טרעף עפעס א חסד השם טרעף אין דעם אין דעם פארקלעם אין דעם צרה טרעף עפעס א חסד איז ווערן די הארץ וועט ווערן ברייט, יעצט וועט ער זיך קענען אויסגיסן. דוד המלך האט אנגעקוקט געטראפן און זעהט אזא פעקל, א קינד לויפט נאך, רבונו של עולם, אזא פעקל, ער האט געטראפן עפעס א מזמור, שוין דא עפעס וואס צו דאנקען. דא איז א, יעצט האט ער אנגעהויבן אויסצוגיסן דאס הארץ צום אייבערשטן, השם מה רבו צרי, אויסגעגאסן די גאנצן הארץ צום אייבערשטן. על כל פנים. אז אז וויסן וויסן די לעכטיגקייט פון א אמונה לעכטיגקייט פון א אמונה דאס איז די לעכטיגקייט לעבן פון א מענטשן לעבן דאס איז די להדליק נר אנצינדן שטראלן דעם מח שוין דערציילט דא אסאך מאל ס'איז געווען אמאל דער ריי"ץ איז געווען א בחור ער געווען ער געווען אין מאסקווע און ס'איז געווען אזא ליבאוויטשע פארברענגען ס'האט זיך געענדיגט די באטלעך די באטלעך נישט פון די קאלע נישט פון קאלא און די שארפע משקאות, אז די אין רוסלאנד דארטן ליבאוויטשע חברה זיצן אן קיין באטלעך, ס'איז עפעס פונקט ווי פונקט ווי א בחור דא אן א בלאט גמרא, ס'וועט נישט קענען פארקומען, בקיצור ס'איז געווען דארטן עפעס זייער שווער האט זיך געענדיגט די באטלעך, האט מען ארויסגעשיקט דער ריי"ץ איז דעמאלט געווען א בחור פון פערצן יאר, און מ'האט אים געבעטן גיי שאף עפעס אפאר באטלעך, יא ס'איז געווען טאקע רוסלאנד איז געווען די קעלט אויך האט מען דאך געמוזט דארטן טרינקען די קעלט איז דאך געווען געפערליך דאך געמוזט טרינקען מ'האט אים ארויסגעשיקט גיי ברענג עפעס א באטל ער איז ארויסגעלאפן זוכן א באטל האט געזוכט און געזוכט עס איז נישט געטראפן עס איז געווען פארמאכט אלע געשעפטן און דא האט ער נישט געטראפן ער איז צוריק און האט געטראפן עפעס א איינער א שיכור וואס האט עוסק געווען דעם סוגיא מיט די באטלעך און ער זעהט נעבן אים ליגט א באטל א פולע באטל געבעטן פארקויף מיר עס ניין דאס פארקויף איך נישט

אז א מענטש האט פראבלעמען, די פראבלעם, ער גיט א טרינק אויס איין פלעשל מיט אמונה, איין פלעשל פון אמונה, האט ער גאנץ מאסקעווע, דער פתרון, דער וועט מיר פותר חלום זיין דעם פראבלעם, דער וועט מיר פותר חלום זיין דער פראבלעם, די, גיב זיך א טו אן מיט אמונה ובטחון אין אייבערשטן האסטו גאנץ מאסקעווע אלע פראבלעמען האסטו אוועקגעלייגט, אלע פראבלעמען האסטו אוועקגעלייגט. גאנץ מאסקווע, אלע פראבלעמען דעם געג, קיין באטל האב איך נישט געברענגט, דעם געדאנק פון א באטל האב איך אייך געברענגט. אז דער דער דער דער אז דער פתרון און דער פתרון און דער פתרון, טוה זיך אן מיט א אמת'ע אמונה בטחון, אוי וועסטו האבן גאנץ מאסקווע א גאנצע א לעכטיג לעבן.

נסעתי ללעכאוויטש לשאול מפי קדשו את הפרטים איך לבנות, וויאזוי גייט מען עס בויען? והייתי שם בשבת קודש ושכחתי לדבר מזה, איך בין אריינגעפארן אויף א שבת, איך האב געוואלט פרעגן וויאזוי צו בויען א בית, איך האב פארגעסן צו רעדן פון דעם. קאברינער ביים לעכאוויטשער צו פארשטיין, מען פארגעסט מען פארגעסט מען גדולה מזה. אחר שנפרדתי ממנו ונסעתי, איך בין צוריק אהיים געפארן, נזכרתי כנ"ל, איך האב זיך דערמאנט פונעם גאנצן מעשה, איך האב פארגעסן צו פרעגן, האב איך צוריק געשיקט א שליח אז ער זאל אים פרעגן וויאזוי צו בויען דעם בית, וויאזוי צו בויען. ואמר לו מרן הסבא קדישא, האט דער לעכאוויטשער אים געהייסן אז ער זאל מיר, לומר לי ער זאל מיר זאגן אזוי, אם תבנה על הארץ, אויב דו וועסט בויען דעם בית אויף דר'ערד, יהיה לזה קיום, וועט עס האבן א קיום. אבל אם תבנה על הראש, לא יהיה בה הבית בר קיימא. אויב דו וועסט בויען דעם הויז אויפן קאפ, העט עס נישט זיין קיין בר קיימא. וואס טייטש איז, בוי אויף דער ערד, די קאפ זאל נישט ליגן אין בנין הבית. דו וועסט מאכן די השתדלות מיט די פינגערס, נישט די קאפ זאל נישט ליגן אין בנין הבית. אם תבנה על הארץ, אויב דו וועסט בויען אויף דר'ערד יהיה לזה קיום וועט האבן די בית א קיום, אבל אם תבנה על הראש לא יהיה הבית בר קיימא. וועסט דיין קאפ וועט ליגן אין וכן היה שרייבט ער כל דבר שהיה אפשר לעשות אחר התפילה לא עשיתי לפני התפילה, וואס מ'האט געקענט נאכן דאווענען האב איך נישט געמאכט פארן דאווענען, ומה שיכולתי לעשות כעבור כמה שעות, מ'האט עס געקענט מאכן נאך, לא מיהרתי לעשות מקודם. ומצוה לספר לפני בעלי בתים שרייבט ער, עד כמה ואיך שראיתי בזה סייעתא דשמיא. מצוה לספר לפני בעלי בתים, רבותי מ'רעדט נישט אויף בויען א הויז, וועגן קויפן א הויז ווייסט עס יעדע אינגערמאן, קויפן א הויז, חתונה מאכן א קינד, מיט מעשה'ס מיט ארום און ארום, אם תבנה על הארץ לא יהיה לזה קיום, אבל אם תבנה על הראש לא יהיה הבית בה, אם תבנה על הארץ יהיה לזה קיום. אבל אם תבנה על הראש לא יהיה הבית בר קיימא, וכך היה כל דבר שהיה אפשר לעשות אחרי התפילה לא עשיתי לפני התפילה ומה שיכולתי לעשות כעבור כמה שעות לא מיהרתי לעשות מקודם, נישט זיך געיאגט, ומצוה לספר לפני בעלי בתים עד כמה ואיך שראיתי בזה סייעתא דשמיא. השתדלות, ער האט געמאכט השתדלות, ער האט געמאכט השתדלות אויף דער ערד, נישט אויפן קאפ.

א מענטש גיט זיך א בייג דעמאלטס ווערט ער א בעל הנס. א מענטש גיט זיך א בייג ווערט ער א בעל הנס. א בייג דאס איז בין אדם למקום בין אדם לבריות. הערט די וואכעדיגע סדרה. די וואכעדיגע סדרה וואס הייסט עס א בייג. צי ס'איז א ווארט ר' משה לייב סאסאווער זאגט סוף פרשה. האיש אשר נמצא הגביע בידו יהיה לי עבד. זאגט ר' משה לייב סאסאווער אז דו ווילסט אריינגיסן אין בעכער דא יא. דו ווילסט דא אריין גיסן אין בעכער, דער בעכער עסטו נישט קענען אריין גיסן נאר אויב די כלי וואס גיסט אריין אין בעכער זאל זיין העכער פונעם בעכער, אויב די כלי וואס גיסט אריין אין בעכער עט זיין גלייך מיטן בעכער עסטו קענען אריין גיסן, ניין, ער מוז זיין העכער פון דעם בעכער, האיש אשר נמצא הגביע בידו די צו די בייג איז קלענער, הוא יהיה לי עבד זאגט די אייבישטער ער איז מיינער. ער איז מיינער. ווי איז זוכה זיין האיש אשר נמצא הגביע אז דו ווילסט אריינגיסן אין בעכער מוז דאך זיין די כלי וואס דו גיסט אריין אין בעכער מוז זיין העכער פונעם בעכער. זאגט ער אז ער איז א הכנעה איז ער הוא יהיה לי עבד. דער ישמח ישראל זאגט די וואך, ער זאגט הזה אחיכם הקטון. א אינטערעסאנטע לשון פון די ישמח ישראל. א יוסף הצדיק ווען מ'האט אראפ געברענגט בנימינ'ען, שטייט אז יוסף הצדיק האט געפרעגט הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי, ויאמר אלוקים יחנך בני. שטייט עפעס א פלא פון א זאך. זאגט חזל דרשו. ווי די חזל איז ווייס איך נישט, אבער די ישמח ישראל שרייבט חזל דרשו איז זיכער דא אזא דרשת חזל, אבער אדרבה טאמער איינער וועט עס טרעפן איז וויכטיג צו וויסן ווי דאס איז. ער זאגט חזל דרשו אחיכם הקטון בשביל שהקטין את עצמו. ווייסט ווי די חזל איז? ס'איז דא אזא חזל אין פרשת נח ויקטן ילד, רשי ברענגט אויפן פלאץ, ויקטן ילד ווייל הקטין את עצמו און דערפאר הוליד, אבער אחיכם הקטן אשר הקטין את, מ'דארף עס בודק זיין. בקיצור, יא אבער די ישמח ישראל זאגט דא אזא חזל, איז זיכער דא אזא חזל, זאגט ער חזל דרשו אחיכם הקטן בשביל שהקטין עצמו. יעצט הערט גוט וואס ער זאגט, הערט גוט, זאגט די ישמח ישראל ידוע שיש מצוות סגוליות, כיבוד אב איז די סגולה, אריכות ימים, כבד את אביך למען יאריכון ימיך, ועוד מצוות אחרות כל אחת וסגולתו, יעדע מצוה האט זיך איר סגולה, מיט די סגולה פון מידת ענווה אז מ'האט חן, הזה אחיכם הקטון, הקטין את עצמו, אלוקים יחנך בני, דאס איז די סגולה אויף חן, זאגט די ישמח ישראל, דאס איז די סגולה אויף חן, פארוואס? ולענוים יתן חן. דער א וואס טייטש א מענטש זאל זוכה זיין צו חן, חן איז דאך די שפע, חן מיינט נאר, חן איז דאך אלסדינג, חן וכבוד יתן השם ווייסט ווי אזוי, הקטין את עצמו, ער איז זוכה צו חן, א הקטין את עצמו איז זוכה צו חן. באקאנטע מעשה איז געווען ביי רבי ר' בונם, עפעס א פריץ האט געבעטן פון עפעס א איד, א שניידער, ער איז געווען א גרויסער צולייגער, האט געהייסן א גרויסער שניידער, האט געהייסן א גרויסער שניידער, אז די פריץ האט ביי אים באשטעלט, קענסט דיך פארשטעלן, געהייסן עפעס א ספעציעלער שניידער, און דער שניידער האט אים באשטעלט, און האט אים געזאגט איך וויל עס מאכן א שיינער, יא, פארן פריץ, אוודאי איך קען מאכן נישט שיין, איך קען מאכן נישט שיין, ער האט עס צוגעשטעלט פארן פריץ, די פריץ האט עס אהיים גענומען, און זיין די פריצ'ס פרוי האט נישט געקענט קוקן אויף דעם, ס'האט נישט קיין חן, ס'איז מיאוס, ס'איז מיאוס, די פריץ האט עס צוריק געווארפן צום אידן, צום שניידער, צו דעם אידן, און פארשטייט זיך אז די עולם ארויס געגאנגען א קול א קולא דלא פסיק, אז די פריץ האט אים צוריק געווארפן דעם, אז די פריץ האט אים צוריק געווארפן. און ממילא האבן אלע צוריק געווארפן, אלע האבן אויפגעהערט צו באשטעלן ביי אים קליידער, און ער איז אראפ מטה מטה און געווארן צוקלאפט און צוזעצט דער שניידער, און געלאפן צו רבי ר' בונם מיט א געוויין וואס טוט מען דא? האט דער רבי ר' בונם אים געזאגט נעם צוריק דעם דעם קלייד פון דעם דער פריץ וואס דו האסט אים צוגעשטעלט דעם אנצוג, צונעם עס אינגאנצן, צונעם עס, און ניי פון איבער א נייעס דעם אנצוג. ער האט עס צונומען און ער האט עס צו גענייט נאכאמאל, און דעמאלט וועט איר ברענגען צום פריץ, סיי דער פריץ און זיין זיין פרוי האבן געהאט אויף דעם אזא מורא'דיגע חן, און דער חן איז צוריק געקומען אויפן גרעסטן פארנעם. ער איז צוריק געקומען צו רבי ר' בונם, האט דער רבי ר' בונם געזאגט אזוי, דער רבונו של עולם האט אריין געלייגט א טבע אין בריאה, אז לענוים יתן חן. גאות איז א פארעקלטיגע זאך דער רבונו של עולם האט עס אריינגעלייגט די פריעריגע מאל ווען דו האסט גענייט דעם בגד האסטו דאך גענייט מיט א איך קען מאכן נישט פיין איך קען מאכן נישט פיין האט עס געווארפן א אומחן האט עס אריינגעלאפן א אומחן האסט עס צענומען די צווייטע מאל האסט עס געמאכט אזוי מיט א לב נשבר די צווייטע מאל איז שוין געווען מיט א צובראכן הארץ דא האט עס געהאט א חן. דא האט עס געהאט א גרויסן חן. יא, דער מהרי"ל זאגט פארוואס לייגט מען א שמש אויבן? די וועלט זאגט אז ער האט אנגעצינדן לעכט, ער מיינט אז פאר אידן לייגט מען אים גלייך אויבן, אזוי זאגט די וועלט. דער מהרי"ל זאגט פארוואס לייגט מען א שמש אויבן? לשום מנח לשום שפלים למעלה, ער איז דאך נישט קיין נר מצוה, ער איז דאך נישט קיין נר מצוה, ער האט דאך א שמש אויבן.

ער האט געזאגט, יעקב אבינו האט געזאגט פאר יוסף הצדיק, ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים, דער עולם געדענקט. עפעס א מורא'דיגע לשון דער כלי יקר זאגט, באלד וועט איר הערן ביזן סוף, דע כי הקדוש ברוך הוא בוחר ביותר בקטנים, די קליינע, וכל אדם שיש בו צד קטנות, ער האט עפעס א צד קטנות, אז ביותר הקדוש ברוך הוא מגביהו לשיתו לאלפי רבבה, ער זאל ווערן גאר גרויס. דאס איז אחיו הקטן יגדל ממנו. כמו שנאמר, לא מרובכם מכל העמים חשק השם לכם, כי אתם המעט, וכתיב הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום. יעצט הערט וואס ער זאגט, ווי ס'שליסט דא אויף אלע דורות, דער כלי יקר. וקרה זה לכל זרע אברהם, אלע קינדער פון אברהם אבינו. כי יש, אז וואס איז געווען לכל זרע אברהם? אז דער קלענערער, אים האט דער אייבערשטער געמאכט גרויס. דאס האט געהאט א צד קטן, ער איז צו אין געלט, צו אין חכמה, ס'איז נישט קיין נפקא מינה, ער איז שפל, אים מאכט מען גרויס. יעצט הערט וואס עס גייט, עפעס א מורא'דיגע זאך ווייטער זאגט דער כלי יקר. וקרה זה לכל זרע אברהם, כי ישמעאל איז בכור לאברהם, נפסל ישמעאל ונבחר יצחק, דער צווייטער. האט ער געזאגט ער איז יצחק נפסל ישמעאל ונבחר יצחק עשו בכור ליצחק נפסל עשו ונבחר יעקב ראובן בכור ליעקב נפסל ראובן ונבחר יוסף, מנשה בכור ליוסף נבחר אפרים ביותר, רבותי איך מיין יעצט דעם שירה, נאר וועגן דעם איך זאג, מענטשן האבן נישט קיין השגות אין דעם, ורמז זה הלא דבר הוא והמשכילים יבינו, ווערסט א שפל די יעצט איז די צייט וואס דו ווערסט גרויס, פונקט ווי א קפיץ, גיט אים א מאך קליין, טאטע, נאכדעם גיט ער א פלי ארויף אויבן. אחיו הקטן יגדל ממנו, רבונו של עולם האט אריינגעלייגט אין בריאה, שטענדיג, ער גייט דא אזעלכע דורות, ישמעאל געווען א בכור, נפסל ישמעאל נבחר יצחק, עשו בכור ליצחק, נפסל עשו נבחר יעקב, ראובן בכור ליעקב, נפסל ראובן נבחר יוסף, שטענדיג דער סארט ווי זיי זענען לשון, כמש, כל אדם שיש בו צד קטנות, אז ביותר הקדוש ברוך הוא מגביהו לשיתו לאלפי רבבה. א מענטש גייט אריבער, צו ער גייט אריבער א בזיון, צו א נסיון, צו עפעס א שפלות, ער גייט אריבער עפעס א שפלות, און ער ווייסט גארנישט וואס, אז דאס איז די הכנה לשיתו לאלפי רבבה, זאגט די איזשביצער כי הפרני די וואך כי הפרני אלוקים, נאר ווייל ער איז אריבער בארץ עניי, זאגט די איזשביצער, די ארץ עניי דאס האט אים גרויס געמאכט. ס ס יוצא פון דעם ענין דער רבי ר' בונם רבי ר' בונם זאגט די וואך א ווארט דא אויפן פלאץ אויף דעם ענין וואס דער רבי ר' בונם שרייבט אויף דעם מצוה לפרסם דעם ווארט מצוה לפרסם קאכט אין דעם מצוה לפרסם תראה את זה דעם איז אזוי אז דער וואס איז מעביר סדרה אזוי אביסל מיטן של ראש וועט עס ארויסשרייען שרייט עס ארויס די קשיא די קשיא שרייט ארויס יוסף הצדיק זאגט דא צו די ברידערס א פסוק פאר חמישי, א פסוק פאר חמישי דאס. ויאמר אליהם, ער זאגט זיי אזוי, זאת עשו וחיו את האלקים אני ירא, זאת עשו וחיו את האלקים אני ירא, וואס? וואס עשו וחיו? וואס? זאת עשו וחיו את האלקים אני ירא, וואס? אם כנים אתם, אויב איז אמת אז אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם שמעון זאל בלייבן דא אין תפיסה, ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם, ענץ גייטס אהיים שבר רעבון בתיכם, ואת אחיכם הקטון בנימין'ען תביאו אלי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו, ויעשו כן. פרעגט דער רבי ר' בונם, וואס איז ויעשו כן? וואס האבן זיי געמאכט? וואס איז ויעשו כן? זיי האבן דאך גארנישט געמאכט. וואלט געשריבן, זאגט דער רבי ר' בונם, ויעש כן וואלט איך פארשטאנען. א וואס? ויעש כן האט איינגעשפארט שמעונ'ען, האט אריינגעלייגט שמעון אין תפיסה. אבער וואס איז ויעשו כן? זיי האבן נאך גארנישט געמאכט.

שטענדיג ווען צוויי מענטשן זענען צופליקט, צוויי מענטשן זענען צופליקט, וואס איז די עצה צו אפ בארואיגן א קריגעריי? וואס איז די עצה צו בארואיגן א קריגעריי? ווען מען קען נישט, מען קען יא. דער רבי ר' בונם זאגט אזוי, אז יעדער איינער זאל געבן א טראכט צו זיך, הייב אן צו זוכן יענעמ'ס מעלות, ווי פארדארבן, ער איז א פארדארבענער, אמת, אבער מיט א מיקראסקאפ וועסטו טרעפן עפעס מעלות דארט, טרעפן הייב אן צו טרעפן מיט א מיקראסקאפ וועסטו אויך טרעפן אייגענע חסרונות איך בין אויך נישט קיין טלית שכולו תכלת עס גוט זוכן זיך טרעפן הייב אן צו זוכן זאגט דער רבי ר' בונם אזוי הייב אן צו זוכן ביי אים עפעס א מעלה און הייב אן צו טראכטן עפעס איך בין דאך אויך נישט קיין גרויסע צדיק און אזוי וועט ווערן דאס סדר זאגט דער רבי ר' בונם וואס איז געווען וואס איז געווען יוסף הצדיק האט געזאגט חברה גיט א קוק ווי מען איז צופליקט איר האט מיר פארקויפט אריינגעלייגט נחשים ועקרבים גיט א קוק וואס דא טוט זיך זאת עשו וחיו איז דא איין עצה וואס צו ווי אזוי צו בארואיגן די קריגעריי אה וואס, אז את האלוקים אני ירא אז דו זאלסט טראכטן אז איך בין אלוקים אני ירא. הייב אן צו טראכטן פון מיין יראת שמים איך בין יא בסדר. הייב אן טראכטן עפעס א מעלה מיינע. הייב אן צו טראכטן עפעס א מעלה. ויעש זיך ריין, וואס איז געווען ויעש זיך ריין? זאגט ער אז בהמשך ויאמרו איש אל אחיו יא אבל אשמים אנחנו על אחינו, אונז זעמיר טאקע נישט ווי אונז ברויך נישט געווען בסדר אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, דא האט זיך אנגעהויבן די גאולה פון יוסף הצדיק, די גאולה פון די גאנצע קריגעריי, דא האט זיך אנגעהויבן די גאולה פון דעם גאנצן קריגעריי, ער זאגט ווייל ווייל צו זוכן ביי יענעם עפעס א מעלה, און ממילא מאידך גיסא טרעפן ביי זיך עפעס א חיסרון, ממילא וועט ער שוין משלים זיין מיט יענעם, ער זעהן אז יענער, צוביסלעך צו זעהן יענער. חשובער פון מיר עשרת מונים, ס'וועט שוין ווערן לייכטער זיך משפיל זיין אביסל, זאת עשו וחיו, ווי אזוי מאכט מען דא סדר, את האלקים אני ירא, ענק זאלן טראכטן אז איך בין אלקים אני ירא. ויעשו כן זיי האבן דאס מקבל געווען, זיי האבן עס אנגעהויבן צו טוהן, און דאס האט גורם געווען אז גלייך א פסוק שפעטער האט מען געזאגט אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, מצוה לפרט, יא.

און דאס ליגט אין און ס'ליגט אין א מחסן אין ירושלים די זאכן און מ'קען נעמען דעם עולם זאל גיבן א קוק דארטן א פארברענטע מאטראץ מיט א פארברענטע דאכענע מעשה שהיה כך היה באותו ענין זאגט דאך על על הניסים און שעשה ניסים ועל נסיך יש חולים ממני דער בת עין זאגט דאך שעשה ניסים קומט פון א בייג יא זיך בייגן אזוי מעשה שהיה כך היה ס'געווען א רבי פאר קרוב צו פערציג יאר צוריק און האט געצינדן חנוכה לעכט בפני המון בני ירושלים המון בני ירושלים אין די יום טוב די די בחורים דאס איז געווען די יום טוב קול הלשון. כ'הער זאגן וואס די די בחורים דאס איז געווען די די זאך יום טוב די וואכן כאפן די בחורים. די בחורים דאס איז געווען די איז די בחורים האט דער רבי באפוילן איז געווען המון המון בני ירושלים דארט די בחורים האט דער רבי באפוילן זאלן שטיין די ערשטע שורה א ים מיט בחורים אבער געווען פון אלע ישיבות אין גאנץ לאנד וואס טוט מען און דער רבי האט געשיקט א פקידה אז די בחורים וואס שטייען די ערשטע נאכט זאלן נישט שטיין די צווייטע נאכט די וואס שטייען די צווייטע נאכט זאלן נישט שטיין די דריטע נאכט מען זאל זיך בייטן יעדע נאכט מען זאל זיך בייטן

גלייך די גבאים צוגעגאנגען און געזאגט, דער רבי לאזט נישט. האבן די בחורים געענטפערט, אויב דער רבי לאזט נישט טוט עטס אויך נישט. און ענק מעגן מעגן אונז אויך. בחורים. ס'איז געווען דריי מינוט איידער דער רבי האט געדארפט אריינקומען צו חנוכה לעכט, קומט אריין דער ראש הגבאים, און ער איז זיך צוגעגאנגען צו דעם ראש חבורת המחוצפים, צו דעם, צו דעם חוצפניאק האט אראפגעברענגט דעם עולם. ער איז צוגעגאנגען צו אים האט אים געפרעגט, זאג נאר, דו רירסט זיך פון דא צו נישט? אלע האבן געכאפט א פחד אלע זענען ארויף צוריק אויף די פארענטשעס, אבער דער בחור איז געבליבן, האט אים געזאגט איך וועל גיין ווען דו וועסט גיין, און אז דו גייסט נישט גיי איך אויך נישט. ס'איז געווען א האלבע מינוט איידער דער רבי האט געדארפט אריינקומען, דער גבאי ראשי איז אריין געקומען און ער זעט דעם בחור שטייט נאך דארטן, האט אים אראפגעלאזט צוויי פליקעס בפני המוני בני ירושלים, און מיט צעקות נוראות, קולות וברקים האט ער געמאכט אויף אים לעבן אזא עולם, אז דער רבי האט געגעבן א לויף אריין פון די טיר, פון א פאדערשטע טיר, און ער האט געגעבן א לויף ארויס פון א אנדערע טיר כתלישה גדולה פון הפקעת מרור בחוצות ירושלים. ער האט אים אפגעגאסן די בלוט אבער נישט סתם אזוי, אפגעגאסן די בלוט. ביינאכט נאך חנוכה לעכט בחורים דאך בחורים בחורים געזעצן און דן געווען ווער איז ווער ווער איז גערעכט צו די גבאי צו די בחור בחורים צומארגנס אינדערפרי האט די גבאי געשיקט א שליח צו דעם בחור ער וויל אים איבערבעטן האט דער בחור צוריק געשיקט א שליח צום גבאי איך קען דיר נישט מוחל זיין האסט מיר אויסגעגאסן די בלוט כמים בחוצות ירושלים בשום פנים ואופן דאס האט נישט קיין מחילה איך קען דיר נישט מוחל יום חמישי פרשת מקץ נתגלגלו הדברים דער רבי איז געוואר געווארן פון די מעשה, דער עולם קען עס נאכקוקן באלד צו זען וואו נאכקוקן, דער רבי איז געזעצן דער רבי האט געשיקט שנעל רופן דעם בחור, דער רבי איז געוואר געווארן פון די גאנצע געשעפט, ער שיקט רופן דעם בחור, דער רבי איז געזעצן דעמאלטס מיט א אפענע חק לישראל חומש, דער עולם ווייסט ס'הייסט חק, יא?

און ער זעט דארט איז דא א בארג, פון דעם בארג גייט ארויס א בליטע, און אויפן בליטע זיצט א מענטש און שלאפט. און רב אבא דער הייליגער תנא זעט ווי ס'גייט ארויס א שלאנג פון בארג און ער קומט אן אויפן קאפ פון דעם מענטשן, דער מלאך המוות איז גרייט, פו, דער מלאך המוות איז אויפן קאפ. די לעצטע מינוט זאגט דער זוהר הקדוש איז געקומען א שרץ, איך געדענק נישט דעם נאמען, אין זוהר הקדוש שטייט דער נאמען פון די שרץ, האט אים געגעבן א קנאק אראפ דעם קאפ, דעם שלאנג האט געהארגעט, די שרץ האט געהארגעט דעם שלאנג. איר פארשטייט די מלאך המוות איז גרייט אויפן קאפ אין די לעצטע מינוט די שרץ האט געהארגעט רב אבא שטייט און קוקט א מענטש שלאפט ער ווייסט גארנישט וואסערע ניסים ס'לויפט אים נאך אינמיטן שלאפן שטייט רב אבא און קוקט און ער זעהט אז די מענטש האט זיך געגעבן א כאפ אויף פון שלאף ער האט זיך געגעבן א כאפ אויף פון שלאף און די מענטש האט געזעהן ער איז געווען אויפן בליטע איז דאך געווען אויפן בליטע פון די בארג ער האט געזעהן א טויטע שלאנג האט געכאפט א פחד האט אפגעלאזט די בליטע ער איז אריין אין בארג אריין זוי ווי ער איז אריין אין בארג אריין האט די בליטע קורס געווען אין תהום אריין. דאס הייסט אז ווען ער בלייבט נאך איין מינוט איז ער א דערהארגעטער, איז ער דערהארגעט. איז דא נאך א נס? איין נס נאכן צווייטן, פריער איז א נס מיטן שלאנג קען אים נישט הרג'נען, א שלאנג איז גרייט, די שרץ שנאפט אים אפ, און די בלוט האט געדארפט קורע זיין תהום, מ'האט געווארט ער זאל אריינגיין אינעווייניג, איין נס נאכן צווייטן, רב אבא שטייט און קוקט, רב אבא שטייט און קוקט, און רב אבא איז אים נאכגעלאפן שטייט אין זוהר הקדוש האט אים געפרעגט זאג מיר וואס איז דיינע מעשים וואס איז דיינע איין נס נאכן צווייטן וואס איז דיינע מעשים האט ער אים געזאגט איך בין א פשוטע מענטש ער איז טאקע געווען א פשוטע מענטש ער איז טאקע ער זאגט איך בין א פשוטע מענטש זאגט אים רב אבא זאג מיר נישט קיין פשוטע מענטש איך האב געזען איין נס נאכן צווייטן זאג מיר וואס איז דיינע מעשים האט ער אים געזאגט איך בין א פשוטע מענטש איך האב איין מנהג טאמער בין איך אים גלייך מוחל, ניין איך קען נישט גלייך מוחל זיין, איך בין נישט פון אייזן, איך בין נישט פון אייזן, אבער אויפן בעט ביינאכט גיי איך נישט ארויף ביז איך בין אים נישט מוחל. ולא עוד, זאגט ער, האט ער געזאגט פאר ר' אבא, אז מיט דעם מענטש וואס האט מיר געטשעפעט, מיט אים הייב איך אן צו מאכן טובות. זאגט די זוהר הקדוש בכה רבי אבא ואמר, רבי אבא האט געוויינט און געזאגט, דער מענטש איז ראוי לנס בתוך נס, צו עשו ניסים, נס ווערן פארוואס? ער גייט נישט ארויף אויפן בעט ביז ער איז נישט מוחל? ער איז ראוי לנס בתוך נס, ער איז גרעסער פון יוסף הצדיק, יוסף הצדיק איז מוחל פאר ברידער, ער פאר פרעמדע? דער רבי האט אים פארגעליינט דעם זוהר הקדוש, ער זאגט, האסט פארשטאנען? דאס איז דרך התורה, נישטא קיין אנדערע דרך, א גוטע נאכט. האסט פארשטאנען? דאס איז דרך התורה נישטא קיין אנדערע דרך א גוטע נאכט. דער בחור איז ארויס געגאנגען פונעם הויז פונעם רעבן, ער האט פארשטאנען פון דעם תורה שאינה משתמעת לשני פנים, אז וואס וויל דער רבי? ער זאל זיך גיין איבערבעטן מיטן גבאי. ער איז אריינגעגאנגען אין א געשעפט אין מאגדאנגעס בריזל, איר ווייסט וואו דאס איז? ווייסט איז דער מאגדאנגער פארקויפט מזונות אה ער איז אריינגעגאנגען דארטן אין בריזל קויפט מען א גוט שטיקל מזונות ער איז אריינגעגאנגען אין א גראסערי קייגן איבער און געקויפט א פלעשל וואס הייסט זיבן זיבן זיבן א קאניאק פלעשל און ער נעמט ביידע און גייט ארויף צום גבאי ס'איז געמאכט אלס א לחיים ער קלאפט אין טיר דארט ביים גבאי די גבאי גיט א קוק אין קוקער ער זעהט דא דער בחור ווארט מיר ווארט מיר דא א נאכט ער גיט א מאך אויף די טיר, אה, דער מיר איך בין געקומען מיט לחיים זיך איבערבעטן, האט די גבאי זיך מחיה געווען, ווייל מ'האט אים געשיקט די גאנצע צייט שליחים, ער האט נישט געוואלט איבערבעטן, ער האט אים אריינגענומען אין סאלאן, און איז אנגעהויבן צו רעדן און שמועסן, ס'איז געווען נישט א מוחל מוחל, נאר עס איז געווען א מוחל מוחל מיט אזא קול און וויי, מען האט גערעדט און מוחל געווען, רבותי הערט א מעשה נורא, דער בחור האט איבערגעלאזט די גאס די שטוב פונעם גבאי צוריקגעגאנגען אין ישיבה, פאר פערציג יאר צוריק ווי האט אויסגעקוקט די פנימיות, א קליינע צימערקעס, מיט פיר בחורים האט מען געשלאפן אין א צימער, א קליינע צימער, דער בחור האט זיך געוואלט גיין לייגן שלאפן, אבער ער האט נישט געקענט אזוי אנטשלאפן ווערן נאך א וועלטס קריג וואס ער האט יעצט שלום געמאכט, נישט געקענט אזוי שלאפן, ער וויל זיך לייגן שלאפן, האט ער געפריווט, ער האט גענומען א גמרא אין די הענט, און ער צינדט אן די לעמפל העכערן בעט, ער פריווט אנצינדן די לעמפל, די לעמפל ארבעט נישט, די לעמפל העכערן בעט ארבעט נישט, האט ער גענומען א פסול חנוכה, ער האט גענומען שמשים לעכט, שמשים לעכט, און ס'איז געווען האלצערנע בענקלעך, איז געווען א האלצערנע בענקל, און און ער האט אנגעצינדן דארטן די שמשים לעכט אויף א האלצערנע בענקל, און ער האט זיך אזוי געלייגט שלאפן, און ער לערנט אזוי, ער לערנט אזוי, ער איז גלייך אנטשלאפן געווארן, יא, מיט א אפענע גמרא. גלייך אנטשלאפן געווארן, די גמרא איז אריינגעפאלן אין בענקל, די בענקל פלאקערט, די מאטראץ אונטער אים פלאקערט, די דעקע העכער אים פלאקערט, די עולם קען עס באזוכן, ס'געפינט זיך אין א מחסן אין ירושלים, די פארברענטע מאטראץ, פארברענטע דעקע, א אפגעברענטע בלוזקע, צופלאקערט פון אונטן און פון אויבן, ביז צוויי דריי מינוט וואלט דא געווארן עפר ואפר פונעם גאנצן צימער דער אייבערשטער זאל אפהיטן, ס'פלאקערט דא פון אלע זייטן, ער האט זיך פלוצלינג אויפגעכאפט פון א פייער. א פייער וועקט אויף, איך ווייס נישט. ער האט זיך אויפגעכאפט פון א פייער, ער האט געגעבן א שפרינג אראפ פון בעט, עס האט געברענט אויבן און אונטן, ער האט גענומען די נעגל וואסער און געגעבן א שפריץ אויפן מאטראץ און האט זיך דערמאנט דעם זוהר הקדוש, לא עליתי על מטתי, ביז איך האב נישט מוחל געווען וועגן דעם איז געווען א נס בתוך נס, לא עליתי על מטתי, גלייך האט מען געברענגט דארטן הצלה מיט פייער לעשער, עס האט זיך אפגעטון ווי אינמיטן טאג דריי אזייגער ביינאכט דארטן געווארן א פחד פחדים דארטן, דער בחור אבער, די אלע בחורים האבן אויפגעכאפט די נישט, און דער בחור האט זיך איז געווארן גאנץ פארלוירן, ער האט אפגעלאזט דעם בנין, נאך אזא גאנצע היסטאריע וואס ער האט דא געהאט, ער איז געלאפן גלייך אין בית מדרש, דער רבי איז שוין געזעצן דרײַ אזייגער ביינאכט אין בית מדרש, און ער האט געגעבן א לויף צו צום רעבן, און ער האט געזאגט, איך האב געפאלגט, איך האב זיך איבערגעבעטן מיט'ן גבאי, נו נו! נו נו! איז ער געלאפן נאכאמאל און ער האט געזאגט, און אונז דארף מען בענטשן א גומל, פרעגט אים וואס איז געשען, האט ער אים דערציילט וואס טוט זיך אין ישיבה דארטן פול מיט הצלה און פייער לעשערס, האט ער געזאגט נו, פון הימל שיקט מען די ריכטיגע ווערטער דערפאר איז גוט אז מען פאלגט, פון הימל, כאילו מען האט אים אריין געשיקט פון הימל דעם זוהר הקדוש דערפאר איז גוט אז מען פאלגט, איר פארשטייט רבותי, ווער איז געווען ר' אבא, האבן אונז קיינער נישט קיין השגות, א הייליגע תנא, ווער איז געווען דער וואס איז געזעצן אויף די בליטה, מען האט אין אים השגות, א פשוטע מענטש פונקט ווי אונז אלע. א פשוט'ע מענטש, האט געהאט דעם שכל מוחל צו זיין? געווען נס בתוך נס. ווער איז געווען ר' אבא האמער נישט קיין השגות, ווער איז געווען דער מענטש אויפן בליטה האמער השגות, און ווער איז געווען דער בחור זאלט עס בעסער נישט האבן קיין השגות, א גוטע חוצפניאק געווען, אבער האט אבער האט געהאט דעם שכל מוחל צו זיין, האט געמאכט דעם געשעפט, האט געמאכט דעם נס בתוך נס. איר פארשטייט? ס'איז דא על הניסים, שעשה ניסים, ס'דא על ניסיך שבכל יום עמנו, דאס זאגט די בת עין, דו ביסט א נס, א בייק. ס'איז נישט לייכט געווען אים מוחל צו זיין, ס'איז אים טאקע נישט לייכט געווען, ס'האט אים אפגעגאסן די בלוט בפני המוני בני ירושלים, ס'איז אים געווען לייכט מיינט איר דער בחור מוחל צו זיין? ווי האט ער געקענט מוחל זיין? ס'האט אים אפגעצווואגן פאר צוויי דריי טעג צוריק, אפגעצווואגן דארט בפני המוני בני ירושלים, ער האט געמאכט די זאך א בייג, ער האט געמאכט א שעשה ניסים שפעטער. ער איז היינט א יונגערמאן וואס וואוינט אין בארא פארק, אבער די מאדראץ, די, דער בחור, ער איז היינט נישט קיין חוצפניאק, יא? דער עולם ווייסט סיי ווי נישט, קען מען דאס דערציילן אז ער, ער וואוינט היינט אין בארא פארק, און די מאדראץ, מיט די, מיט די, מיט די, מיט די קאלדערע, מיט די אלצדינג ליגט אין א מחסן דא אין ירושלים. שעשה ניסים. שעשה ניסים רבותי, אביסעלע, אביסל התבוננות פאר חנוכה לעכט, ווער האט עס געמאכט? מ'האט געשמועסט האט צמח צדק גערופן אן חנוכה ראש השנה למסירות נפש, ווייל ווער האט געמאכט די זאך? דרייצן בחורים ארויסגעגאנגען מיט מסירות נפש, די כתב סופר זאגט אין פרשת וירא, ער האט א ווארט פון כתב סופר, ער זאגט ויאמרו אליו איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך, זאגט די כתב סופר א ווארט אזוי, ער זאגט די, אז זיי האבן געפרעגט אברהם אבינו, איה שרה אשתך, האסט צוגעגרייט אזא גוטע סעודה ג לשונות בחרדל, די רעבעצן איז זיכער נישטא, ווייל אשה עיניה צרה באורחים, אשה עיניה צרה באורחים, אז דו האסט צוגעגרייט אזא פעסטע סעודה, די רעבעצן איז זיכער נישטא. האט אברהם אבינו געזאגט, ניין הנה באוהל, די רעבעצין איז גראדע יא דא, נאר מיין רעבעצין גייט קעגן טבע, אשה עיניה צרה באורחים, אבער חדל להיות לשרה אורח כנשים, זי גייט נישט אין די דרך פון נשים, זי גייט קעגן טבע, חדל להיות לשרה אורח כנשים, זי גייט נישט אין דרך פון נשים, זי גייט קעגן טבע, ויאמר האט די מלאך געזאגט, וואס? דיין פרוי גייט קעגן טבע? איז כעת חיה והנה בן, גייט די אייבערשטער אויך קעגן טבע, יעצט ביי די ניינציג קומען א אינגל, ועל נסיך שבכל יום עמנו,

זאגט די בת עין חלון ראשי תיבות וציוונו להדליק נר חנוכה. מיט דעם האט ער אפגעשטעלט דעם יצר הרע, הא? וציוונו להדליק נר, מיט די נר חנוכה אפגעשטעלט דעם יצר הרע. מען דערציילט נאך אז די קדושת לוי, באקאנטע מעשה, בארדיטשובער רב אריינגעגאנגען אין בית מדרש, ער זעט די אינגעלייט רעדן, פרעגט ער וואס רעדט מען דארטן? האט מען געזאגט אז מען רעדט אויף דעם בעל תאווה'ניק דעם גראף, דעם גראף פאטאצקי, דער בעל תאווה'ניק ער לאזט נישט איבער איין תאווה וואס ער מאכט נישט, ער האט עפעס א תאווה זיך גליטשן אויף שניי, וואס מאכט ער זומער? זומער איז דאך נישטא קיין שניי, שפרייט ער אויס צוקער זאל זיין כאילו שניי און גולגלט זיך אויף דעם כאילו כאילו כאילו אויף שניי, ער לאזט נישט איבער איין תאווה,

וציוונו להדליק נר חנוכה, ער ווייסט א טעם, ער פילט א טעם אין א בלאט גמרא, אין מעשים טובים אין יראת שמים, וועט זי וואונען עד דקני, אזוי האט ער איהם געגעבן א שטעל אפ. די באקאנטע מאמר פון רבי שלמה'קע זוויהלער, אז ער זאגט אז קדושה מיט קדשה האבן די זעלבע אותיות, און ס'איז צוויי הפכים. קדושה מיט קדשה די זעלבע אותיות איז צוויי הפכים ווי אזוי זאגט רבי שלמה'קע זוויהלער געזאגט ווייל דער רבונו של עולם זאגט זוכסט דארטן הנאות קדושה איז גארנישט אנהויב פון הנאות די אלע הנאות וואס ער האט דארטן קום צו מיר וועסטו ביי מיר ס'איז נישטא די אלע ביי מיר וועסטו גארנישט דערלייגן פון הנאות די אלע הנאות וואס איז דא דארטן קום צו מיר וועסטו ביי מיר גארנישט דערלייגן עס איז דא ביי מיר בהיתר אלס עס איז ביי מיר אן אלסדינג בהיתר ס'איז געווען דא א איד דא אין גן ווארשע אין גן ווארשע האט ער געוואוינט

ער איז אוועק פאר אפאר יאר איז אבער ביז פאר פערציג יאר צוריק איז געווען לעבן אים האט ווער עס געדענקט איז געווען א טאטע זיינער איז אלט געווען וויפיל? הונדערט און זעכצן יאר הונדערט און זעכצן יאר און ביסוד הדברים ער איז געווען משמש בקודש ביי די בן איש חי די אלע משמשים ביים בן איש חי האבן דאך מאריך ימים געווען רב כדורי איז געווען אויך די זעלבע גיל משמש ביים בן איש חי רב כדורי בקיצור דא צו אים פלעגן קומען אלע צו זיין טאטן פלעגן אנקומען איז געווען עפעס א ראש ישיבה פון פאנאוויטש אראפ געקומען צו זיין טאטן און האט גערעדט מיט אים דארטן א א שמירה א כלי ראשון פון בן איש חי געווען א משמש ביים בן איש חי האט נישט טאקע אזעלכע זאכן ער איז צוגעגאנגען האט גערעדט מיט אים און גערעדט מיט אים א שעה צוויי שפעטער זאגט אים איינער פון ראש ישיבה פון פאנאוויטש זאגט שקויעך זיידע זאלסט לעבן ביז הונדערט און צוואַנציק. האט ער זיך אויסגעדרייט צו זיין זון צו עזרת און פרעגט וואס האט ער געזאגט, ער איז געווען הונדערט און זעכצן, ער זאגט מען בענטשט אים הונדערט און צוואַנציק און פרעגט וואס האט ער געזאגט אז נאך פיר יאר זאל איך אז נאך פיר יאר זאל איך און וואס האט ער געוואונטשן דא? בקיצור האט ער דערציילט א מעשה, שפעטער האט מען געזען דאס ווערט געברענגט אין בן איש חי'ס ספר נפלאים מעשיך, ער האט עס געדענקט, עס שטייט אין בן איש חי, דער בן איש חי ברענגט די מעשה. אז דארטן אין באגדאד דער בן איש חי איז דאך געווען רב אין באגדאד דארטן אין באגדאד איז געווען דארטן דער ראש ישיבה האט געזאגט א שיעור אינמיטן נאכט און עפעס א בחור איז געלאפן צום שיעור ער איז געלאפן צום שיעור און אויפן וועג לעבן בית מדרש לעבן שיעור האט געוואוינט א אלמנה צעירה עשירה א אינגע אלמנה און א גרויסע עשירה מיט אסאך געלט די סעיף, די כספת איז אַלץ געווען דאָרט. און ער איז געלאָפן צום שיעור, און די טירעלע איז געווען דאָרטן אָפן, ביי די אַלמנה. און דער בחור זאָלאָוויצער האָט געוואוסט דאָרטן דאָ אַ סך געלט, אַ סך געלט איז דאָ דאָרטן, איז ער געגעבן אַ לויף אַריין, און ער שטייט שוין ביים סעיף, ער שרייבט, בן איש חי שרייבט ושבר את התיבה, וואלט ער פארוואס ער זאגט שובאל איז א טייוול ער האט ווייל פון דעם האט זי זיך אויפגעוועקט ווייל זי האט מורא געהאט צו רעדן א ווארט די אלמנה האט זיך אויפגעכאפט נו זי האט מורא געהאט צו רעדן א ווארט זי האט מורא געהאט ס'איז ליסטים מזויין אז עס שטייט איינער מיט א מעסער דארטן בקיצור זי האט נישט גערעדט קיין ווארט ער שטייט שוין ביים כספת און ער דארף נאר ווי זאגט מען נאר אריינפאקן און פילן אריינקאטשען אין קעשענע יא ער שטייט שוין די לעצטע מינוט שרייבט דער בן איש חי האט זיך צוריקגעכאפט האט געטראכט אזוי איין מינוט די געלט

וועט עס מוזן ארויסגיין ביז ראש השנה, אדער אין שפיטאל, אדער אין תפיסה, אדער מיט מגייקעס אדער מיט שריפות, פדיון שבי, ערגעץ וועט עס מוזן ארויסלויפן, און וואס פעלט עס מיר אויס? פארשטאנען דעם חשבון? אויב ס'איז באשערט געווען מיר פון ראש השנה וועל איך עס האבן בהיתר אויכעט, וואס דארף איך גנב'נען? אויב ס'איז מיר נישט באשערט פון ראש השנה וועט דאך עס מוזן ארויסגיין, וואס זאל איך האבן פונעם גנב'נען? וועגן דעם חשבון האט ער נישט געגנב'עט, און ער שרייבט דער בן איש חי, א מורא'דיגע מעשה, אז צומארגנס איז אריינגעגאנגען די אלמנה צום ראש ישיבה, און זי האט געזאגט אז זי האט זיך אויפגעכאפט ווי איינער האט עפעס דארטן אויפגעבראכן דעם סעיף, און זי האט זיך אויפגעכאפט, זי האט מורא געהאט צו רעדן א ווארט שמא ליסטים מזויין, אבער זי האט געכאפט איינער דרייט זיך, זי האט שוין מורא צו בלייבן אליין, זי מוז חתונה האבן, און זי האט געבעטן דעם ראש ישיבה ער זאל איר ווייזן אויף עפעס א בחור וועמען ער קען נעמען צו חתונה האבן. די ראש ישיבה גייט אריין אין ישיבה און ער איז געווען די איינציגסטע וואס איז געזעצן נעבן צו אים און געלערנט איז געווען ביינאכט בין הסדרים ער איז געווען די איינציגע האט ער געזאגט דער איז זייער א פיינער בחור נעם אים און ער איז צומארגנס א חתן געווארן מיט די אלע מיליארדן זאגט ער בהיתר צומארגנס איז ער א חתן געווארן מיט די אלע מיליארדן בהיתר רבותי פארוואס דערצייל איך דא די מעשה דא איז נישטא קיין כספת דאכט זיך מיר נישטא וויפיל איך ווייס דא אין געגענט און אלמנות זאלן נישט זיין ווי וואס ווי קומט דא אריין די מעשה הערט וואס ער שליסט אויס אויף דעם ער שליסט אויס און די זעלבע זאך דער ארץ צבי קאזשיגלאווער רב אין פרשת ויצא און די זעלבע זאך יסוד צדיק רב שלמקע זוויהלער אלע דריי בסגנון אחד דריי נביאים, הערט גוט וואס ער שליסט אויס, וואס איז דא געווען די מעשה? ער האט געמאכט א חשבון דער בחור אז טאמער ס'איז מיר באשערט פון הימל וועל איך עס האבן בהיתר אויכעט, יא? און טאמער נישט, שרייבט ער אזוי, מי שמאמין באנוכי השם אלוקיך ווען ס'ווערט נזדמן הנאה של איסור, ער רעדט קלאר וועגן שמירת עיניים, וועגן שמירת עיניים, אז ס'איז נזדמן פאר א מענטש הנאה של איסור, איז איינער וואס האט אמונה ווייסט אז הנאה של איסור קען מען אויך נישט נעמען אליין, אויב דו קענסט נעמען די הנאה מוז זיין אז די הנאה איז קצוב פון ראש השנה, ווייל ווען דאס וואלט נישט געווען קצוב פון ראש השנה וואלסטו עס נישט געקענט נעמען אליין, איז ביסטו מחיוב מאמין צו זיין אז טאמער נעמסטו נישט די הנאה של איסור, ביסט נישט נעמסט נישט די שמירת די עיניים, בלייבט דיר די אייבערשטער שולדיג די זעלבע הנאה בהיתר. אויב ס'וועט נישט זיין מיין הנאה של איסור זאלסטו וויסן אז די הנאה של איסור קעגן שמירת עיניים קענסטו עס אויך נישט נעמען אליין די הנאה, אויב דו קענסט עס נעמען מוז זיין אז די הנאה איז קצוב פון ראש השנה, אויב דאס איז קצוב פון ראש השנה ביסטו מחיוב מאמין צו זיין טאמער דו נעמסט עס נישט בלייבט דיר דער אייבערשטער שולדיג די זעלבע הנאה, איז וואס איז די נפקא מינה מ'נעמט עס אליין איז דא גיהנום ווען מ'לאזט עס ביי. ענק, זאגט דער מדרש און הקדוש ברוך הוא עלי לשלם על העין שעצמו, עלי לשלם על העין שעצמו, אביסעלע רבותי בעוז ותעצומות אין די טעג, בעוז ותעצומות אין די טעג די שם משמואל פייער, מיינט איינער אמאל מען רעדט אין שמירת עיניים, אוי אבער ס'איז שווער פאר מיר, ס'איז שווער פאר מיר, ער מיינט ער איז א בן יחיד, און ער זאגט ס'איז שווער פאר מיר און ס'איז שווער, די שם משמואל שרייט אז די גאנצע חנוכה זאגט ער, ער זאגט מזל טבת וואס איז? גדי, מזל טבת איז גדי. זאגט ער וואס איז דא געווען? ס'געגאנגען דרײַצן בחורים קעגן טויזענטער, ווי אזוי? לבשו עוז ותעצומות, ווי עז כנמר, די נביא רופט דאך אן יון נמר, יון יא, ער זאגט זיי זענען געגאנגען ווי עז כנמר, און זיי האבן געשאסן, זאגט ער די גאנצע חנוכה אויסלערנען א בחור זאל זאגן איך בין נישט ווערד צו דעם, גיב א שפרינג, זאגט ער מזל טבת איז גדי, וואס איז די משנה אין כיצד הרגל הכלב והגדי שקפצו, גיב א שפרינג זאג יא, איך בין יא. איך בין יא, איך וועל זיך נעמען, איך האב כוחות אין זיך, און אזוי האבן די דרײַצן בחורים געווינען די עזות, הוי עז כנמר, ווי זאגט ער ביי עקבתא דמשיחא, חוצפה יסגא, וואס הייסט חוצפה יסגא, אין די גמרא הייסט סגי גענוג, ביי עקבתא דמשיחא איז דעם רבונו של עולם גענוג אז דו זאלסט זיין א חוצפניאק, וואס הייסט א חוצפניאק, ער מאכט זאכן וואס פאסט נישט פאר אים. פאסט נישט פאר אים, וואס מיינט פאסט נישט פאר אים, מיר פאסט צו לערנען, לערנען זיבן שעות רציפות, מיר פאסט אזא זאך, יא מאך זאכן וואס פאסט נישט פאר דיר, זיי א חוצפניאק, מיר פאסט אויסצוטון די ברילן אין די גאס, דו ביסט דאך נישט, זיי א חוצפניאק, יסגא, ס'גענוג פארן אייבערשטן זיין א חוצפניאק, זאל זאגן איך בין יא. ס'איז געווען ר' מענדל פוטערפאס האט דערציילט א אינטערעסאנטע מעשה, ס'איז געווען אין רוסלאנד, ס'איז געווען א זעלנער וואס האט אראפגעלייגט דעם בילד ווי אזוי, פארשטיין דאס עז כנמר, ער זאגט אז ס'איז געווען דארטן אין רוסלאנד, ער איז געווען דארטן, ס'איז געווען א מלחמה, איז דארטן די אלע זעלנערס די גאנצע טאג זענען זיי געלאפן מיט די פערד און וואגן, געלאפן, ביינאכט זענען זיי אריינגעגאנגען אין רעסטוראנט און געגעסן, זיי האבן געפרעסן די גוים, און גע'יאשקעט, גע'שיכור'ענט, גע'שיכור'ט, א גאנצע נאכט, צומארגנס אינדערפרי איז מען ווייטער געלאפן, געלאפן, געלאפן. ביינאכט ווייטער יעדן נאכט האט מען דארטן ביינאכט האט מען דארטן געגעסן און גע'יאשקעט דארטן שארפע משקאות און אינדערפרי געלאפן. עס איז געווען איינער וואס האט זיך גוט אנגעטרינקען יותר משכרותו של לוט וואס צומארגנס אינדערפרי האט נישט געקענט אויפהייבן דעם קאפ, מען האט נישט געקענט אויפהייבן דעם קאפ. ער קען נישט אויפהייבן דעם קאפ, איר ווייסט דאס הייסט? און ער איז געבליבן ווייטער שלאפן, די עולם האט נישט געווארט, די זעלנערס אלע זענען געלאפן. און ער איז געבליבן ווייטער שלאפן, ער איז געשלאפן און ער האט זיך אויפגעכאפט ערשט ביינאכט, אויפגעכאפט ביינאכט און ער איז געווען פאר'חלש'ט, פאר'חלש'ט, דאך פון פֿיר און צוואַנציק שעה נישט געגעסן שוין, און ער איז פאר'חלש'ט, אותו הלילה ליל שבת קודש היה, ער איז אריינגעלאפן צו עפעס א אידיש הויז דארטן, א קאכעדיגע טשולנט אויפן פלאטע, האט ער גלייך גענומען, ער האט דאך געדארפט עפעס עסן, גענומען טשולנט, אנגעפילט מיט ניילאן, ער זאגט ער האט ארויפגעלייגט דעם ניילאנעם טשולענט אויפן פערד און ער האט אנגעהויבן צו רייטן אויף דעם, עס האט אים געברענט דעם פערד, ער איז געלאפן ווי א רוח זאגט ער, עס האט אים געקאכט און געברענט, ער איז געלאפן ווי א רוח, ער זאגט ביז א פאר שעה איז ער אנגעקומען צו אלע חברים דארטן, צו די אלע זעלנערס, ווייל עס האט געברענט דארטן, און ער איז געלאפן ביז א פאר שעה איז ער געקומען צו אלע זעלנער, ער איז אנגעקומען דארטן, ער האט זיך נישט אפגעשטעלט ביי די זעלנער, עס האט אים געברענט, ער איז געלאפן ווייטער, ער איז אריינגעלאפן אין שטח האויב. אין שטח פון דעם שונא, און איז דארטן אריינגעלאפן אין די שונאים דארטן, אין יענע מדינה, און מ'האט מורא געהאט איינער לויפט דא אריין מיט אזא אומץ, מ'האט מורא געהאט צו ער איז נישט פול מיט חומר נפץ, א מתאבד מיט חומר נפץ, האט זיך אלע צושפרייט, האט זיך געענדיגט די מלחמה אן קיין הרוגים, אן קיין פצועים, אן גארנישט. פארוואס? זאגט ר' מענדל, דו ווייסט פארוואס? ווייל זיי האבן געכאפט א פחד, זיי זעהן איינער לויפט אריין מיט אזא פערד, ווער ווייסט ער האט נישט חומר נפץ, ער האט. זאגט ער די פראבלעם פון די בחור אינגערמאן איז א לעמעלע ער קען זיך נישט מיטן יצר הרע ער קען נישט ער קען נישט אינדרויסן פאר חברים איז ער שטארק דו ביסט נאר א לעמעלע הוי עז כנמר הוי עז כנמר שטארק עז כנמר אזוי ביי מלחמת היצר און יעצט אריין און באווייז איך בין שטארק, א כלב הקדושה קאפ צו זאגט דער שם משמואל, יא איך ווייס, איך ווייס וואס איך וויל, היינט א קפיצה למעלה מדרך הטבע זאגט ער דער שם משמואל, וואס אזא מורא'דיגע לשון איז דא וואס ער זאגט, דאס איז די גאנצע, דאס איז גאנצע מזל גדי, כי זה הזמן מסוגל לאחוז לאחוז במעלות רמות ונשגבות, אף שנפלאים ממנו, אפילו ס'איז נישט פארצושטיין, איז מסוגל לקפיצה זו. ועל כן בימי היוונים הצליחו החשמונאים בקפיצה זו וזכו לניסים למעלה למעלה. ער זאגט רבי יעקב מאיר שעכטער, ער זאגט הני כלבין דחציפין, רופט מען זיך אן, ער זאגט פארוואס זיי הייסן כלבין דחציפין, זאגט ער א הינט, אז דו אנטלויפסט פון א הינט וואס געשעהט, ער לויפט דיר נאך, זיך אוועק שטעלן אזוי אנטלויפט ער, די יצר הרע פונקט די זעלבע, דאס איז די יצר הרע. אבער דארף מען אנטלויפן פונעם יצר הרע, אבער איך פארשטיי דער עז כנמר, וויסן איך בין, איך בין שטארק. יא, א ווארט, מען גייט דאך צום חנוכה ליכט די בעל הטורים ברענגט, א אין פרשת תרומה ברענגט ער עס, אין בכל פרשת המנורה, וואס איז די מנורה אזא אויפטוער, פרשת תרומה, זאגט דער בעל הטורים, אין בכל פרשת המנורה אות, סמך, סמך איז מרמז אויף שטן, כי במקום נר אין שטן ואין מזיק. במקום נר אין שטן ואין מזיק. אזוי ברענגט ער ביים פרשת מנורה. מען איז מסלק אלע מזיקים, איז דאך דער שיר של פגעים, ער ברענגט ר' חיים יצחק שפירא, גביר צו טויזנט, ווי? גווירץ, ער, אה? שווירץ, ר' חיים איציק שווירץ, ר' חיים איציק שווירץ, ער ברענגט אין ספר, ער איז געווען א אייניקל פון ר' שלמה'לע אלתר, ער ברענגט א אינטערעסאנטע זאך, ר' שלמה אלתר איז געווען א אייניקל פון חידושי הרי"ם, ער זאגט אז ס'איז זיכער האט ער עס געזען ביי די זיידע, ווייל ער האט נישט געמאכט קיין זאכן אליין, ער זאגט יעדע זאך וואס איז געווען אין שטוב א פראבלעם אינמיטן יאר, צו ס'איז געווען א חולה, צו ס'איז געווען א יולדת, צו די מזג אוויר האט נישט געקלאפט, די וועטער, יעדע זאך איז געווען א לעכטל, מ'האט געצונדן א לעכטל און ס'איז געווען ניסים, אינמיטן יאר א גאנץ יאר, וואס דער בעל הטורים זאגט במקום נר אין שטן ואין מזיק אזוי מיינט דער בעל הטורים בכללי א גאנץ יאר לכאורה דער בעל הטורים אבער ווער רעדט אז מען גייט דא ביי די גרויסע הייליגע לעכטלעך וואס מען קען דאך פון די אלע מזיקים פון אלע סארטן פון אלע מאסעס קען מען דא פטור ווערן מען דערציילט רב שלמה קארלינער איז דארטן געווען הודו להשם כי טוב דארטן, דא א מלאכים ניגון אין קארלין איז דא א ניגון הודו להשם כי טוב כ'גלויב נאך אז עפעס א מלאכים ניגון רופט מען דאס אין קארלין, רבי הגדול זאגט האט געהערט די מלאכים זינגען מיט דעם ניגון, איז געווען אמאל האט מען עפעס א אינגערמאן ביי רבי שלמה קארלינער ביי חנוכה ליכט און ער האט געזינגען דעם ניגון, און עס איז געווען ביי ויפרקנו מצרינו, די אינגערמאן איז נעבעך געווען גאר טרוד במחשבותיו, ער איז געווען נעבעך זייער פארקאפעט מיט מחשבות, ער האט געדארפט איינעם.

לראותם בלבד, מיט א התרוממות, מיט א התעלות, ווי ער זאגט די שפת אמת, דאס מ'האט פריערט גערעדט, אז די שטארקייט, ער זאגט ונתנך השם אלקיך עליון על כל גויי הארץ, זאגט די שפת אמת דאס איז עליון, על יוון, דאס זאלסטו וויסן, דו ביסט על יוון, זיך האלטן גרויס, איך בין גרויס, איך ווער נישט נתפעל פונעם יצר, איך וועל ארבעטן, איך וועל מנצח זיין, על יוון, ער זאגט דאס ווי שמן זית, כשמן זית איז שטענדיג צף אויבן, עליון, איך בין על יוון, אפילו איינער וואס מאשפות ירים אביון, ער איז אב יוון, אב זאגט רשי די וואך, וישימני לאב זאגט רשי, לאב לפרעה חבר ופטרון, אפילו איינער וואס איז נעבעך געווען א אב יוון, א חבר ופטרון, די טעג על יוון, על יוון, געב זיך א דערהייב, די אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן זוכה זיין זיך צו דערהייבן און מקבל זיין די ניסים ונפלאות בימים ההם בזמן הזה. דער שיעור וואס איר האט געהערט איז אויפגעכאפט געווארן און אנגעגרייט פאר אייך דורך קול הלשון, איר זענט געלאדנט ממשיך צו זיין אויסצוהערן אין יעדע שעה צו שיעורים און דרשות אין אלע נושאים פון אלע רבנים אין קול הלשון.